לזכות ר' אברהם דוד הכהן בן לאה שיחי' טייטלבוים ליום ההולדת שלו ט ז מנחם אב. משיחת כ' מנחם אב תשכ ח. בשעת רשי איז מפרש און וואס דאס איז דאך מיוסד אויפן ירושלמי, וויבאלד אבער אז רשי ברענגט עס איז דאך א הכרח אז דאס איז אויכעט אין פשוטם של כתובים, דערציילט ער אויף וואס איז די סמיכות הפרשה, אז פריער דערציילט ער וואס האט געטראפן בשנה ראשונה, און ער שטעלט אריין אינמיטן וואס איז געווען ווען מ'איז געפארן ווען ס'איז געווען דער ויסעו ממוסרה וואס דאס איז געווען בשנת הארבעים בשעת מת אהרן, ברענגט רש י אראפ דעם מאמר הירושלמי אז למה נסמכה, דערפאר וואס ללמדך אז קשה מיתת צדיקים כשבירת לוחות הראשונות, וואס דאס איז די סמיכות הפרשה פון די שני עניינים. וואס לכאורה וואס איז עפעס דווקא אט די דוגמא פון מיתת צדיקים צו שבירת לוחות? ס'דאך דא כמה עניינים געווען עניינים בלתי רצויים און דא פארבינדט מען דאס דווקא מיטן ענין פון שבירת הלוחות. איז כפשוטו איז דאס אז בשעת ס'איז דא די שבירת הלוחות איז ווי ער זאגט איז געווען דער סדר אז ס'איז געווען אותיות פורחות און ערשט דערנאך איז געווען ווערט דער ענין פון כבדות הלוחות במילא נשתברו הלוחות. וואס דאס איז דער ענין פון מיתת צדיקים, איז אויך דער סדר אין דעם אז כל זמן די נשמה בגוף איז אט דעמאלט איז דאס אלץ בשלימות, די התחלה בדבר איז אז ס'הייבט זיך אן פון אותיות פורחות, און דערנאך קען ערשט ווערן דער ענין פון שבירת הלוחות. וואס דאס איז דער כללות עניין וואס דאס איז פארבונדן מיט שבירת הלוחות וואס דעמאלט איז געווען די אותיות פורחות און ערשט דערנאך האט איז זענען געווארן די לוחות כבדים און דערנאך האט געקאנט זיין די שבירה ועל דרך זה איז מיתה בנוגע צו כל עמך כולם צדיקים ובפרט מיתת צדיקים כפשוטם. ס'איז אבער דא אין דערויף נאך א דיוק מיוחד אז דאס איז פארבונדן מיט שבירת לוחות ראשונות, וואס וואס איז דער ענין וואס לוחות ראשונות האט אויפגעטאן, איז דאך דאס פארשטאנדיק דערפון וואס די גמרא זאגט אין עבודה זרה, אז אלמלא די לוחות נש אז אלמלא וואלט נישט געווען די שבירה פון לוחות ראשונות איז אט דעמאלט וואלט נישט געווען קיין שכחה חרות על הלוחות און אט דעמאלט וואלט נישט געווען דער ענין חירות ממלאך המוות און חירות משעבוד אומות העולם. וואס דערפון זעט מען דאך אז די גאנצע מציאות אז ס'קען זיין מיתת צדיקים איז דערפאר וואס פריער איז געווען שבירת הלוחות, און דערנאך איז דא אין דערויף אז אף על פי וואס לכאורה איז לאחרי ההסתלקות בלייבן דאך כמה וכמה עניינים, איז וואס איז דא אזוי קשה כשבירת הלוחות? איז דאך די זעלבע קשיא איז דאך דעמאלט אויך געווען, און פון דעסטוועגן זאגט מען אז שבירת הלוחות איז קשה אפילו למעלה, אף על פי וואס דערנאך איז דאך דער פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים, ואכתוב כדברים הראשונים. אשר כתבתי אויף פריער, און אף על פי כן זאגט מען אז דאס איז א געוואלדיגער ענין, איז דאס פארשטאנדיג פון דער גמרא אז דעמאלט וואלט געווען לימוד התורה אין אן אופן וואס ס'איז ניטא קיין שכחה, וואס ווי איז דאס אין עבודה כפשוטה אפילו לאחרי שניתנו לוחות האחרונות? אז מ'קען ס'קען זיין די לימוד התורה וואס גדול לימוד שמביא לידי מעשה עבודת השם בכלל אין אן אופן אז אין דערויף איז ניט שייכות קיין שכחה און דאס וואס מ'זאגט אין דער הפטרה פון עקב ותאמר ציון עזבני השם ואדני שכחני וואס דאס איז דאך דורך דערויף וואס ס'איז דא די שכחה למטה איז אט דעמאלט אויב ס'קאן זיין אן אופן העבודה אז ביי אים איז ניטא קיין שכחה, בדוגמא ווי גערעדט פריער אז די עבודת התשובה איז באופן כך אז יעיד עליו יודע תעלומה שלא ישוב לכסלה עוד, אז ער האט קיינמאל ניט פארגעסן אז ער האט אויף זיך אנגענומען ניט עובר זיין אויפן רצון העליון סיי אין סור מרע און סיי אין עשה טוב. וואס אט דעמאלט איז אויכעט פארשטאנדיג אז וויבאלד אז ס'איז ניטא קיין שכחה און ער שטייט אין אן אופן פון דביקות תמידית ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם אן קיין שינוי וחלישות בזה איז אט א דעמאלט איז חיים כולכם היום איז חירות ממלאך המוות. בשעת ווען מיט די חירות פון יצר הרע וואס הוא מלאך המוות קומט דער קומט איז דערנאך ווערט מען באפרייט פון מלאך המוות כפשוטו. פארוואס איז דאס אין די ענין אין די לוחות ראשונות? זאגט מען זיך אז אין די לוחות אז דעמאלט איז געווען דער סדר ווי אין לוחות בכלל ובפרט אין לוחות ראשונות אז ס'איז אלץ געווען מעשה אלוקים ס'איז דאך ניט נאר דער כתב וכתבתי עליהם נאר אויך די לוחות אליין און ניט פסל לך נאר וואס דען דאס האט אויך דער אייבישטער געגעבן. ביז וואַנעט אַז דאָס האָט אויפגעטאָן אַז אויכעט דאָ למטה, איז ניט נאָר די נשמה און ניט נאָר די תורה איז געווען באופן שאין בה שכחה, נאָר אויכעט מצד הלוחות איז דאָס אויך געווען אין אַן אופן אַז דאָרט איז ניטאָ קיין שכחה. וואס וואס איז דאס אין עבודה בפועל מצד חלקו שבעולם, בפרטיות איז דא די נשמה לגבי הגוף אז ניט נאר די נשמה חלק אלקה ממעל ממש וואס אפילו בשעת החטא היתה באמנה אתו ווי ער זאגט אין תניא נאר דאס פועל'ט אין דעם גוף, אז דער גוף איז אויכעט בתמידות באמנה אתו, במילא איז דארט ניט שייכות קיין יצר הרע, און ניט שייכות קיין ענין פון חטא, ווארום דער גוף מיט דער נשמה ווערן איין זאך, און ביי זיי שטייט בגלוי אז דאס איז דער אייבערשטער, דאס איז אלוקות אליין, וואס הוא כתיבתו ופעולתו איז דאס כולו חד. בשעת ס'איז געקומען די לוחות השניות, איז אמת טאקע, וכתבתי עליהם כדברים הראשונים, כדברים אשר כתבתי, ווי ס'איז געווען ביי די לוחות ראשונות, אבער אויף וואס האט מען דאס געשריבן, אמת טאקע, דאס איז געווען לוחות וואס משה רבינו האט זיי געהאקט, פסל לך, אבער דאס האט ער געהאקט אין עולם הזה. נאר אין דעם עולם הזה האט ער אויפגעטאן אין אזא מין אופן אז דאס איז געווארן אויסגעקריצט פון די לוחות גופא, וואס דאס איז דאך דער מ' וסמך שבלוחות בנס היו עומדים איז דאך דאס ביי לוחות שניות אויך אזוי, אז אין דעם גשם האט מען געזען נס גלוי, און דער גשם איז געבליבן גשם. דאָס האָט אָבער ניט פועל געווען, מחוץ להלוחות אָט דאָרט איז געוואָרן אַ נתינת מקום אויף שכחה, און אָט דאָס איז אויכעט דער ענין פון מיתת צדיקים, וואָס אף על פי וואָס לכאורה בלייבט זיך כתבים און ס'בלייבט זיך עניינים און ס'בלייבן זיך תלמידים וכו' וכו', איז וואָס איז דאָ אַזוי דער שטורעם? זאגט מען אז דאס איז די שבירת לוחות הראשונות, אז ס'איז טאקע דערנאך געווען דער וכתבתי עליהם און דער אייבערשטער זאגט עדות אז אלע עניינים וואס דארט איז געווען געשריבן איז געשריבן אין לוחות שניות אויכעט ביז וואנעט אז אין די לוחות שניות איז דאך אויך געווען חרות אותיות החקיקה, און אויך געווען ניט געווען קיין ענינים של הלכה וואס דערפאר איז דאך ביי קאסעס איז סא וואס דאס איז דאך די ציווי אויף די לוחות שניות אויכעט בשעת ס'קומט אבער אין דער פעולה אויף די תלמידים און די פעולה אין וועלט איז אט דארט גיט עס א מקום לשינוי וואס דאס ווערט וואס דאס איז דער ענין השכחה. וואס פארוואס קען ווערן שכחה דערפאר וואס פריער איז דא א חלישות אין דעם זיכרון, ווארום ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, אויף זיך אליין איז נישט שייך אז ער זאל פארגעסן צי אויב ער פארגעסט אויף זיך אליין ווערט ער אויס מציאות. זאל זיין א מציאות און פארגעסן אויף זיך אליין דאס איז א דבר והיפוכו, אויף א דבר וואס איז צוגעקומען ביי אים קען זיין אז ער זאל פארגעסן. וואס דערפאר איז דאך חרות אלץ אויסגעקריצט פון דעם אבן הלוחות גופא, איז דאס א ענין וואס דאס איז אין די לוחות אויסגעקריצט, דאס בלייבט ווערט אבער א חלישות בנוגע לפעולה בעולם, האט געקאנט ווערן א ענין של שכחה, במילא האט געקאנט ווערן א ענין, געקאנט ווערן א ענין של חלישות, במילא האט געקאנט ווערן א ענין.

דערצו די עצה איז אז בשעת מען לערנט טאקע אין די לוחות שניות דערמאנט מען זיך אז זיי זענען געקומען על ידי שבירת פון לוחות ראשונות, און וואס איז געווען עניינם אויף לתקן את השבירה, אט א דעמאלט איז אדרבה מצד דעם תוקף החשך,